זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף כ"ו עמוד ב' אונטן, פיר שורות פון אונטן, איז געשטאנען אין די משנה רבי יהודה אומר עד ארבע שעות, אז מען קען דאווענען שחרית נאר ביז פיר שעה אין טאג, אנדערש פון די חכמים וואס האבן געזאגט אז מען קען דאווענען ביז חצות, זאגט רבי יהודה סוף זמן תפילה איז פיר שעה אריין אינעם טאג. פרעגט די גמרא איבעיא להו עד ועד בכלל, או דילמא עד ולא עד בכלל, דאס וואס רבי יהודה זאגט עד ארבע שעות, זאגט די גמרא, קען זיין אז ס'איז עד ועד בכלל, דאס הייסט מ'קען אויך דאווענען אין די פערדע שעה, און לויט ווי אונז האמיר געזאגט נעכטן די משל א טאג פון צוועלף שעה, די טאג פאנגט זיך אן זעקס אזייגער, וואלט מען געקענט דאווענען ביז צען אזייגער, און ס'ענדיגט זיך גאנצע פיר שעה, אדער קען זיין עד ולא עד בכלל, ווען רבי יהודה זאגט אז מ'קען דאווענען ביז פיר שעה, מיינט ביז די פערדע שעה. וואס דאס גייט אויסקומען אז מען קען נאר דאווענען ביז ניין אזייגער. זאגט די גמרא תא שמע, אונז האבן געהאט געזען רבי יהודה אומר עד פלג המנחה, אונז האבן געזען אין די משנה אז רבי יהודה קריגט זיך נישט נאר אויף שחרית אויך אויף מנחה, אנדערש פון תנא קמא וואס תנא קמא האט געזאגט אז מען קען דאווענען מנחה עד הערב, זאגט רבי יהודה מען קען דאווענען ביז פלג המנחה. סאו וואס מיינט פלג המנחה? אונז האבן נעכטן געזען אז מען רעדט פון פלג מנחה אחרונה, דאס הייסט מנחה אחרונה איז. דרײַ און דרײַסיק, נײַן און אַ האַלב שעה אַרײַן אינעם טאָג. פֿון דרײַ דרײַסיק ביז זעקס אַזייגער איז דאָ צוויי און אַ האַלב שעה. נעמט מען די צוויי און אַ האַלב שעה און מע צעטיילט עס אין האַלב, סע גייט אויסקומען אַ פֿערטל צו פֿינף וואָס פּלג המנחה. סאָ די גמרא האָט יעצט פֿאַרשטאַנען, אַז די פּלג המנחה פֿון וואָס רבי יודא האָט גערעדט, איז די צווייטע פּלג המנחה. דאָס הייסט פֿון פֿערטל צו פֿינף ביז זעקס. סאָ רבי יודא זאָגט צו תנא קמא, אַנדערש ווי ענק וואָס ענק זאָגן מנחה איז ביז בײַנאַכט, זאָג איך, ניין, מע קען נאָר דאַווענען ביז פּלג המנחה. ביז ווען? ביז פערטל צו פינף. סאו פרעגט די גמרא, אי אמרת בשלמא עד ולא עד בכלל, היינו דאיכא בין רבי יהודה לרבנן, לויט רבי יהודה איז עס ביז פערטל צו פינף, און לויט די חכמים איז עס ביז זעקס אזייגער. אלא אי אמרת עד ועד בכלל, און ווען רבי יהודה האט אנגעכאפט א שיעור, האט עס אריינגערעכנט אויך יענע שיעור אין עד ועד בכלל. פרעגט די גמרא. רבי יהודה היינו רבנן, גיי מיר ארויף צו דף כ"ז עמוד א', טאמער רבי יהודה זאגט אז עד פלג המנחה, די לעצטע פלג המנחה און עד ועד בכלל איז ביז זעקס אזייגער, איז דאך די זעלבע צייט ווי די חכמים. פרעגט די גמרא צוריק, אלא מאי עד ולא עד בכלל? אימא סיפא, לאמיר זעהן די אנדערע חלק פון די משנה, האט מען געהאט א מחלוקת אין די משנה ביז ווען מען קען דאווענען מוסף. ושל מוספין כל היום, לויט תנא קמא קען מען דאווענען מוסף אגאנצן טאג, רבי יהודה אומר עד שבע שעות, ביז זיבן שעה. סאו יעצט לאמיר אריינקלערן. טאמער רבי יהודה זאגט עד ועד בכלל, מיינט עס גאנצע זיבן שעה ביז איינס אזייגער. אבער טאמער זאג איך עד ולא עד בכלל, מיינט עס נאר ביז צוועלף אזייגער, ווען דעמאלטס פאנגט זיך אן די זיבעטע שעה. פרעגט די גמרא, ותניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, היו לפניו שתי תפילות, אויב א מענטש האט געהאט צוויי תפילות צו דאווענען, אחת של מוסף ואחת של מנחה, דאס הייסט ער האט נאכנישט געהאט געדאווענט מוסף ווען ער איז שוין געווארן מחויב צו דאווענען מנחה. וואס זאל ער דאווענען פארדעם? זאגט די ברייתא, מתפלל של מנחה זאל ער קודם דאווענען מנחה ואחר כך של מוסף, שזו תדירה וזו אינה תדירה. חיוב צו דאווענען מנחה איז דא יעדן טאג, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. רבי יהודה אומר, מתפלל של מוסף קודם זאל ער אריינכאפן צו דאווענען מוסף הגם מוסף איז א תפילה וואס ער דאווענט נישט יעדן טאג, ואחר כך של מנחה, פארוואס? שזו עוברת וזו אינה עוברת. רבי יהודה לשיטתו אז מען קען נאר דאווענען מוסף. ביז זיבן שעה אריין אינעם טאג, ממילא זאגט רבי יהודה, דארף זיך קודם זארגן צו דאווענען מוסף ווייל דאס קען אוועק גיין. פרעגט די גמרא, אי אמרת בשלמא עד ועד בכלל, און מען קען דאווענען מוסף ביז איינס אזייגער, גאנצע זיבן שעה, היינו דמשכחת להו שתי תפילות בהדי הדדי, פארשטיי איך זייער גוט ווען ס'זאל אויסקומען ער זאל שוין זיין מחויב צו דאווענען מנחה, און ער קען נאך דאווענען מוסף לויט רבי יהודה. ווייל ס'איז נאך צוועלף דרייסיג קען מען שוין דאווענען מנחה, אלא אי אמרת עד ולא עד בכלל, קומט אויס אז מ'קען דאווענען מוסף לויט רבי יודא נאר ביז די ענד פון זעקס שעה, איז היכי משכחת להו שתי תפילות בהדי הדדי, ווען קען עס אויסקומען אז זאל קענען דאווענען סיי מוסף און סיי מנחה אין די זעלבע צייט, כיוון דאתיא לה של מנחה, בשעת ס'ווערט מחויב צו דאווענען מנחה נאך חצות, איז אזלא לה של מוסף און דעמאלטס קען איך דאך שוין נישט דאווענען מוסף, מוז זיין לויט רבי יודא עד ועד בכלל. פרעגט די גמרא צוריק, לכאורה ביסטו גערעכט, האסט א קלארע ראיה, איז אלא מאי עד ועד בכלל, איז קשיא רישא, איז שווער די רישא וואס רבי יהודה האט געזאגט עד פלג המנחה, און די גמרא האט פארשטאנען פלג המנחה מיינט די לעצטע שעה און א פערטל פון טאג, און טאמער דו לערנסט עד ועד בכלל דארף אויסצוקומען ער קען דאווענען ביז סוף טאג ביז זעקס אזייגער ביינאכט, איז דאך די זעלבע זאך פון תנא קמא, פרעגט די גמרא מאי איכא בין רבי יהודה לרבנן, ענטפערט די גמרא, מי סברת דהאי פלג מנחה, פלג אחרונה קאמר, מיינסטו דען אז די שעה און א פערטל וואס רבי יהודה האט געזאגט אז ביז דעמאלטס קען מען דאווענען מנחה, האט ער גערעדט די לעצטע שעה און א פערטל? ניין. פלג ראשונה קאמר, רבי יהודה האט געזאגט אז מען קען דאווענען ביז די פלג המנחה וואס איז פון דריי דרייסיג ביז פערטל צו פינף. די ערשטע פלג המנחה, ביז דעמאלטס קען מען דאווענען, און אין הכי נמי, יענץ איז עד ועד בכלל. דאס הייסט ביז נאך די ערשטע פלג המנחה, ביז נאך די ערשטע האלב פון די מנחה אחרונה. דאס הייסט ביז פערטל צו פינף קען מען דאווענען מנחה, זאגט די גמרא אינעווייניג, והכי קאמר, אימת נפיק פלג ראשונה ועייל פלג אחרונה, ווען ענדיגט זיך די ערשטע האלב פון די פלג המנחה, מכי נפקי י"א שעות חסר רביע, דאס הייסט עלף שעה ווייניגער מיט א פערטל, דאס הייסט צען שעה און פינף און פערציג מינוט, וואס דאס איז א פערטל צו פינף, דעמאלטס זאגט רבי יהודה ביז דעמאלטס קען מען דאווענען. זאגט די גמרא אמר רב נחמן אף אנן נמי תנינא, אונז האמיר אויך געלערנט א משנה וואס מען זעט מדויק אזוי ווי אונז האמיר יעצט געזאגט אז לויט רבי יהודה איז עד ועד בכלל. די משנה זאגט אין מסכת עדיות רבי יהודה בן בבא העיד, ער האט מעיד געווען חמשה דברים וואס ער האט געהאט געזען אז די הלכה איז אזוי ווי די פינף זאכן, די ערשטע זאך איז שממאנין את הקטנה, די הלכה איז, אז טאמער א יתומה איז נאך א קטנה, איר טאטע איז נפטר געווארן, און ווי לאנג איר טאטע האט געלעבט האט ער איר געקענט חתונה מאכן מן התורה, אבער איינמאל ער לעבט שוין נישט קען ער איר נישט חתונה מאכן, חזל האבן מתקן געווען אז מען קען איר חתונה מאכן, אבער וויבאלד די קידושין איז נאר א דרבנן איז מיט מיאון קען מען ארויסגיין, האט ער מעיד געווען אז ס'איז געווען געוויסע. סיטועשענס וואס בית דין האט ממליץ געווען, בית דין האט צוגעשטופט אז די פרוי זאל ממאן זיין, ווייל טאמער נישט וואלט מען מבטל געווען די מצוות יבום מן התורה. דאס איז געווען די ערשטע הלכה. די צווייטע הלכה איז, שמשיאין את האישה על פי עד אחד, א פרוי וואס איר מאן איז נישט אהיים געקומען, און איך האב מורא זי גייט בלייבן א עגונה ווייל ס'איז נישט דא קיין עדות אז איר מאן איז געשטארבן, האבן חזל מיקל געווען אין מסכת יבמות אז טאמער אפילו ס'איז נאר דא איין עד אחד וואס זאגט, אז איר מאן איז נפטר געווארן קען מען זיך פארלאזן אויף אים. די דריטע זאך איז ועל תרנגול שנסקל בירושלים על שהרג את הנפש. די הלכה איז אז טאמער א בהמה הרגעט א מענטש, הרגעט מען די בהמה. די שאלה איז אבער צו א עוף איז אויך אריינגערעכנט אין די בהמה, אז מען זאל הרגענען די עוף טאמער ס'האט געהארגעט א מענטש. האט ער מעיד געווען אז מען האט אויך געהארגעט א תרנגול. ווייל ס'האט געהארגעט א קינד. די פערטע זאך איז, ועל יין בן ארבעים יום שנתנסך על גבי המזבח, איז דא א חיוב מנסך צו זיין יין אויפן מזבח, די שאלה איז וועלכע וויין הייסט שוין ראוי מען זאל עס קענען מנסך זיין, ווייל גלייך נאכן פרעסן איז עס נאכנישט קיין וויין, האט ער מעיד געווען אז איינמאל די וויין איז שוין אלט געווען פערציג טעג האט מען עס שוין גענוצט פארן מזבח. און די פיפטע זאך איז, ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות, דאס הייסט ער האט גע'פסק'נט אזוי ווי רבי יהודה, ער האט געזאגט אז מ'האט געטון אזוי ווי רבי יהודה, אין די ערשטע פיר שעה אין טאג האט מען מקריב געווען דעם תמיד של שחר. מ'זעט דאך אבער אין זיין לשון אז מ'האט עס מקריב געווען די גאנצע פיר שעה. שמע מינה, עד ועד בכלל, שמע מינה. אמר רב כהנא, הלכה כרבי יהודה, די הלכה איז טאקע ווי רבי יהודה, הואיל ותנן בבחירתא כוותיה, מסכת עדיות ווערט אנגערופן בחירתא, דאס הייסט אויסגעקליבן, וויבאלד דאס זענען געקליבענע הלכות, און מ'פסק'נט געווענליך אזוי ווי די הלכות ווערן דארט אראפגעברענגט. און אזוי פסק'ן מיר עס טאקע הלכה למעשה היינט, און די סוף זמן תפילה וואס אונז האמיר איז געבויט אויף די פיר שעה אריין אין טאג, יעדן טאג ווענדט זיך ווען ס'איז פיר שעה אין יענע טאג. זאגט די גמרא ווייטער, איז געשטאנען אין די משנה וואס מ'האט יעצט אראפגעברענגט, האט מעיד געווען, ר' יהודה בן בבא האט מעיד געווען, ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות. פרעגט די גמרא, מאן תנא להא דתנן? אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק וחם השמש ונמס, די פסוק איז קומענדיגע וואך אין די פרשה אין פרשת בשלח, אז נאכדעם וואס די אידן האבן געהאט די געלעגנהייט צו נעמען די מן, איז ארויסגעקומען די זון וחם השמש ונמס. ווען איז דאס געווען? זאגט די ברייתא בארבע שעות, פיר שעה אריין אינעם טאג, דעמאלטס איז שוין געווען וחם השמש. פרעגט די ברייתא אתה אומר בארבע שעות או אינו אלא בשש שעות, אפשר איז די ערשטע זעקס שעה פון טאג? האט מען געקענט קלויבן? זאגט די גמרא ניין, כשהוא אומר כחום היום, ווען די פסוק זאגט אנפאנג פרשת וירא, ווען אברהם אבינו איז געזיצן פארנט פון זיין הויז, פתח האוהל כחום היום, הרי שש שעות אמור, יענץ איז דאך שוין זעקס שעה אריין אינעם טאג, איז רשי מסביר די חילוק, ווייל ווען מען האלט ביי זעקס שעה אריין אינעם טאג, איז די זון מער אינמיטן פון די וועלט און ס'שיינט איבעראל, איז עס כחום היום, מה שאין כן ווען ס'איז נאך פיר שעה אריין אינעם טאג, איז דא פלעצער וואו ס'שיינט, דא פלעצער וואו ס'שיינט נישט, דעמאלטס איז וחם השמש, נאר דארטן וואו די זון שיינט, נאר דארטן איז ווארעם, אבער אנדערע פלעצער איז עס נישט ווארעם. סאו על כל פנים איז כחום היום איז זעקס שעה אריין אינעם טאג, הא מה אני מקיים וחם השמש ונמס איז בארבע שעות. פרעגט די גמרא, לויט ווי אונז האמיר יעצט געזעהן די מחלוקת פון רבי יהודה און די חכמים, מני לא רבי יהודה ולא רבנן, ווייל אי רבי יהודה, לויט ווי רבי יהודה וואס האט געזאגט אז מ'האט מקריב געווען תמיד של שחר איז עד ארבע שעות, און ס'איז עד ועד בכלל. קומט אויס עד ארבע שעות נמי צפרא הוא, ווייל ביז דעמאלטס האט מען מקריב געווען תמיד של שחר האט עס געהייסן נאך בבוקר. אי רבנן איז עד חצות נמי צפרא הוא, דאך איז נאך מער שווער, ווייל ביז חצות האט מען מקריב געווען תמיד של שחר איז ביז דעמאלטס איז געווען בבוקר. ענטפערט די גמרא, איבעית אימא רבי יהודה, איבעית אימא רבנן. און די גמרא איז מסביר, איבעית אימא רבנן, לעולם קען עס גיין אפילו ווי די רבנן וואס האבן געזאגט אז תמיד של שחר איז געווען ביז חצות, אמר קרא בבוקר בבוקר, אין פרשת בשלח שטייט נאך א בוקר חלקהו לשני בקרים. קומט אויס אז די בוקר ווערט צוטיילט אין צוויי, איז הגם לגבי תמיד של שחר און לגבי אונז אויכעט פאר שחרית זאגט מען אז ס'הייסט בוקר ביז חצות, אבער דארטן האט מען געזאגט אז מען דארף צוטיילן און נאר די ערשטע בוקר האט מען געקענט קלויבן די מן, איינמאל ס'האט זיך געענדיגט די ערשטע בוקר, די ערשטע דריי שעה, האט זיך שוין אנגעפאנגען וחם השמש ונמס, ס'מער נישט געווען בוקר לגבי די נעמען די מן. ואיבעית אימא רבי יהודה. האי בוקר יתירא להקדים לו שעה אחת. שטייט נאכאמאל בבוקר עס מקדים צו זיין מיט איין שעה. שמועסט די גמרא אויס דאס וואס אונז האבן פריער אויסגעשמועסט דכולי עלמא מיהא וחם השמש ונמס איז בארבע שעות. דאס וואס עס שטייט וחם השמש ונמס איז פיר שעה אריין אינעם טאג אנדערש פון כחום היום וואס איז שפעטער ווען די זון איז אינמיטן. מאי משמע ווי ליגט עס אין דעם אז עס איז נאכנישט אינגאנצן ארויסגעקומען די זון? אמר רב אחא בר יעקב אמר קרא וחם השמש ונמס ס'איז נאר וחם השמש איזו היא שעה שהשמש חם והצל צונן, די זון איז ווארעם אבער די שטן איז נאך קאלט, דאס הייסט די זון איז נישט אינגאנצן ארויסגעקומען, הוי אומר בארבע שעות, יענץ איז פיר שעה אריין אינעם טאג. זאגט די גמרא ווייטער איז געשטאנען אין די משנה תפילת המנחה עד הערב, לויט תנא קמא קען מען דאווענען מנחה ביז ביינאכט, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט עד פלג המנחה, פרעגט די גמרא, אמר ליה רב חיסדא לרב יצחק, התם, דארט לגבי שחרית, אמר רב כהנא, הלכה כרבי יהודה, פסק'נט מען אזוי ווי רבי יהודה, נאר פיר שעה אריין אינעם טאג, הואיל ותנן בבחירתא כוותיה וויבאלד אונז האבן געלערנט אין מסכת עדיות אזוי ווי אים, הכא דא לגבי מנחה, מאי וואס איז די הלכה, אישתיק איז ער געבליבן שטיל ולא אמר ליה ולא מידי. אמר רב חיסדא האט רב חיסדא געזאגט נחזי אנן, לאמיר אונז זעהן, מדרב מצלי של שבת בערב שבת, ווייל רב פלעגט דאווענען תפילת מעריב פון ערב שבת האט ער געדאווענט נאך פאר ס'איז געווען נאכט מבעוד יום ס'איז נאך געווען טאג, שמע מינה הלכה כרבי יהודה אז מנחה דאווענט מען נאר ביז די פלג מנחה, ממילא האט ער געקענט מקדים זיין מעריב פאר נאכט. פרעגט די גמרא אדרבה, מדרב הונא ורבנן לא הוה מצלי עד אורתא, וויבאלד רב הונא און די אנדערע חכמים האבן נישט געטוהן ווי רב, שמע מינה אין הלכה כרבי יהודה. זאגט די גמרא השתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר, וויבאלד אונז זעהן מיר נישט קיין קלארע פסק הלכה איז דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. קומט אויס אז ס'איז נישט דא קיין קלארע הלכה זאגט די גמרא, און וויאזוי מ'טוהט איז גוט, שטייט אבער אין די פוסקים אז א מענטש דארף זעהן צו טוהן איין וועג, און אויב דאווענט ער מנחה נאכן פלג, זאל ער דאווענען מעריב נאכדעם וואס ס'ווערט נאכט, און נאר טאמער ער דאווענט מנחה פארן פלג, קען ער דאווענען מנחה פאר ס'ווערט נאכט, און מען זאל זען זיך צו האלטן אויף איין וועג, און אפילו נישט גיין פון איין טאג צו די אנדערע, איז איין טאג טוהן אזוי און איין טאג טוהן אזוי, ווען ס'איז בשעת עס תרתי דסתרי. מען איז אבער מיקל מער ווען ס'קומט פרייטאג צונאכטס, אזוי ווי ס'איז דא א לאנגע אריכות אין די פוסקים אין הלכות שבת. זאגט די גמרא ווייטער רב איקלע לבי גניבא, רב איז אמאל אנגעקומען צו א פלאץ, די פלאץ פון גניבא, וצלי של שבת בערב שבת, ער האט געדאווענט תפילת מעריב פון שבת ווען ס'איז נאך געווען ערב שבת, והוה מצלי רבי ירמי' בר אבא לאחוריה דרב, רבי ירמי' בר אבא האט געדאווענט אונטער אים, און וסיים רב, רב האט געענדיגט שמונה עשרה, ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמי' נאך פאר רבי ירמי' האט געהאט געענדיגט זיין שמונה עשרה. זאגט די גמרא שמע מינה תלת, איך לערן ארויס פון די מעשה דריי זאכן, שמע מינה, די ערשטע זאך לערן איך ארויס מתפלל אדם של שבת בשל ערב שבת, אזוי ווי רב האט געטון, שמע מינה איך לערן אויך ארויס מתפלל תלמיד אחורי רבו, וויבאלד די גמרא האט פארשטאנען אז רבי ירמי' בר אבא איז געווען א תלמיד פון רב, און אז ער האט געדאווענט אין בעק פון זיין רבי זעט מען אז מען מעג, שמע מינה, די דריטע זאך לערנט מען זיך ארויס אסור לעבור כנגד המתפללים, וויבאלד איך זעה אז רב האט געווארט אויף רבי ירמי' זאל ענדיגן דאווענען. מסייע ליה לר' יהושע בן לוי דאמר ר' יהושע בן לוי אסור לעבור כנגד המתפלל. פרעגט די גמרא, איני והא ר' אמי ור' אסי חלפי זיי זענען יא דורך געגאנגען קען נישט זיין אז מען האט עס נישט געטארט טוהן ווייל זיי וואלטן נישט געטוהן א זאך וואס איז נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה. ענטפערט די גמרא, ר' אמי ור' אסי חוץ לארבע אמות הוא דחלפי. זיי פלעגן טאקע דורך גיין מענטשן וואס האלטן אינמיטן דאווענען אבער זיי פלעגן זיכער מאכן אז ס'איז אפגערוקט פיר אמות און נאך די ד' אמות מעג מען יא. פרעגט די גמרא א קשיא אויף די מעשה וואס מ'האט יעצט אראפגעברענגט, ור' ירמי' היכי עביד הכי וויאזוי האט ער געקענט דאווענען אונטער רב? והא אמר רב יהודה אמר רב, לעולם אל יתפלל אדם, א מענטש זאל קיינמאל נישט דאווענען, גייען מיר יעצט ארויף צו דף כז עמוד ב', לא כנגד רבו, דאס הייסט נעבן זיין רבי וואס. ווייזט אז ער איז כאילו אויף די זעלבע מדריגה ווי זיין רבי, צוזאמען מיט אים, ולא אחורי רבו, נישט גלייך אין בעק פון אים, און ותניא רבי אליעזר אומר המתפלל אחורי רבו, איינער וואס דאווענט יא אחורי רבו, אדער והנותן שלום לרבו, און גריסט אים אויף אזא וועג ווי כאילו צוויי חברים טרעפן זיך, אן דעם ס'זאל אפגעבן די ריכטיגע כבוד פאר זיין רבי. אדער והמחזיר שלום לרבו, ווען זיין רבי גריסט אים, גריסט ער אים צוריק אזוי ווי צוויי חברים. אדער והחולק על ישיבתו של רבו, איינער וואס איז חולק אויף ישיבתו של רבו, ער עפנט א בית מדרש, ער פאנגט אן צו פסק'ענען הלכות אן דעם וואס זיין רבי האט אים געגעבן רשות, אדער והאומר דבר שלא שמע מפי רבו, מענטשן מיינען אז ער זאגט עס נאך בשם זיין רבי. די אלע מענטשן גורם לשכינה שתסתלק מישראל. איז זייער א הארבע זאך. וויאזוי קען זיין אז רבי ירמי' בר אבא וואס די גמרא האט געמיינט אז ער איז א תלמיד פון רב, האט געדאווענט גלייך אין בעק פון זיין רבי, ענטפערט די גמרא שאני רבי ירמי' בר אבא, דתלמיד חבר הוה, אז ער איז נישט געווען ממש א תלמיד פון רב, ער איז געווען א תלמיד חבר, דאס הייסט ער איז געווען אביסל יא אויף זיין מדריגה, זענען געווען צוויי חברים. והיינו דקאמר ליה רבי ירמי' בר אבא, און לויט ווי די גמרא ענטפערט יעצט אז ער איז נישט געווען ממש א תלמיד, פארשטיי איך די המשך המעשה וואס איז געווען יענע פרייטאג צונאכטס, וואס רבי ירמי' בר אבא האט געפרעגט פון רב מי בדלת? דאס הייסט ער האט געזען ווי רב האט געדאווענט תפילת מעריב פון שבת האט ער געדאווענט. אריין אינעם טאג, נאך פאר ס'איז געווארן נאכט, האט ער אים געפרעגט, מי בדלת, האסט דיך אפגעשיידט און האסט שוין אויפגעהערט צו טון מלאכות אז דו דאווענסט תפילת מעריב תפילת שבת? און רב האט אים געענטפערט, אין בדילנא, איך האב מיך אפגעשיידט, דאס הייסט איך האב מער נישט געטון, איך טו מער נישט קיין מלאכות, ער האט שוין מקבל געווען שבת. אבער על כל פנים, וויאזוי זאגט ער אים די לשון מי בדלת, וואס איז כמדבר איש אל רעהו, ולא אמר מי בדיל מר, אזוי ווי מ'דארף רעדן צו א רבי. לויט ווי אונז האמיר יעצט געזאגט אז רבי ירמיה בר אבא איז נישט געווען ממש א תלמיד, שטימט עס זייער גוט. פרעגט די גמרא, ומי בדיל האט ער זיך דען אפגעשיידט? והאמר רבי אבין, פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת, רבי האט אמאל געדאווענט תפילת מעריב פון שבת ווען ס'איז נאך געווען טאג, ונכנס למרחץ, און ער איז אריינגעגאנגען אין די מרחץ, ויצא, און נאכדעם איז ער ארויסגעקומען, ושנה לן פרקין, און ער האט אונז פארגעלערנט הלכות, ועדיין לא חשכה. זעט מען אז אפילו נאכן דאווענען איז ער אריין אין די מרחץ, א זאך וואס מ'טאר נישט טון, אין שבת ווי רשי ברענגט אראפ אין די גמרא מסכת שבת זאגט אז מען האט גוזר געווען אויף רחיצה, ענטפערט די גמרא אמר רבא ההוא דנכנס להזיע, ער איז אריינגעגאנגען אין מרחץ זיך אנצוווארעמען זיך אנצושוויצן, וקודם גזירה הוה וואס חזל האבן גוזר געווען מען זאל עס נישט טוהן, ממילא האט ער עס געמעגט טוהן אפילו עס איז געווען שבת, אבער אוודאי איינמאל ער האט געדאווענט האט ער שוין מקבל שבת געווען. פרעגט די גמרא נאך א קשיא איני והא אביי שרא ליה לרב דימי בר ליואי לכברויי סלי. אביי האט מתיר געווען פאר רב דימי בר ליואי לכברויי סלי אנצורייכערן מיט גופרית זאגט רש"י די כלים די סלים וואס אזוי איז געווען די סדר אז מען האט זיך געוואלט מאכן גוט און דאס איז א זאך וואס מען טאר נישט טון. איז לויט דיך אז איינמאל מען דאווענט מעריב ווערט שוין שבת טאר מען נישט טון קיין מלאכה וויאזוי האט ער אים עס מתיר געווען? ענטפערט די גמרא ההוא טעותא הוה דעמאלטס ווען ער האט געדאווענט מעריב ווען עס איז נאך געווען טאג איז געווען א טעות ער האט נישט געוואלט דאווענען מעריב און מקבל שבת זיין ווען עס איז נאך טאג ער האט געדאווענט מעריב וועגן ס'איז געווארן טונקל, ער האט געמיינט אז ס'ווערט נאכט, ס'איז געווען פארוואלקנט, ער איז געוואר געווארן אז ס'איז געווען א טעות, האט אים אביי מתיר געווען, ווייל ס'איז געווען בטעות, הייסט נישט אז דו האסט מקבל שבת געווען, פרעגט די גמרא טעותא מי הדרא, איינמאל ס'איז א טעות זאגט מען אז מען רעכנט זיך נישט מיט דעם, והאמר אבידן פעם אחת נתקשרו שמים בעבים, איינמאל שבת נאכמיטאג איז געווארן פארוואלקנט און קיין זייגער איז נישט געווען, מ'האט געזעהן אז ס'ווערט טונקל איז שוין מוצאי שבת, איז כסבורים העם האט די עולם געמיינט חשיכה היא אז ס'איז שוין געווארן מוצאי שבת, ונכנסו לבית הכנסת והתפללו של מוצאי שבת בשבת, מ'האט געדאווענט מעריב, ונתפזרו העבים, די וואלקענעס האט זיך אויסגעשפרייט, וזרחה חמה די זון איז צוריק ארויסגעקומען, מ'איז געוואר געווארן אז ס'איז נאך שבת נאכמיטאג, ובאו ושאלו את רבי וואס מ'זאל טוהן, ואמר הואיל והתפללו התפללו איינמאל זיי האבן שוין געדאווענט האבן זיי שוין געדאווענט. זעט מען אז אפילו מען האט געדאווענט בטעות, הייסט עס א תפילה און מען האט נישט געהייסן איבערדאווענען. פארשטייט זיך קיין מלאכה האבן זיי נישט געטארט טון, אבער די תפילה וואס זיי האבן געדאווענט איז געווען א גוטע תפילה און מען האט זיי נישט געהייסן איבערדאווענען, אפילו עס איז געווען א תפילה בטעות. פארוואס זאגסטו אז טאמער מען האט געדאווענט שבת'דיגע תפילה ווען מען האט געמיינט אז עס איז שוין נאכט און שפעטער איז מען געווארן אז עס איז נישט נאכט, קען מען איבערדאווענען און מען קען טון א מלאכה? ענטפערט די גמרא, שאני ציבור דלא מטרחינן להו, דא רעדט זיך פון א גאנצע ציבור, א ציבור האט מען נישט מטריח געווען. אבער א מענטש א יחיד פאר זיך, ער מוז יא איבערדאווענען טאמער ס'איז געווען בטעות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חייא בר אבין, רב צלי של שבת בערב שבת, רב האט געדאווענט די תפילת מעריב פון שבת ווען ס'איז נאך געווען ערב שבת. רבי יאשי' מצלי של מוצאי שבת בשבת, ער האט געדאווענט תפילת מעריב פון מוצאי שבת ווען ס'איז נאך געווען שבת, איז תוספות מסביר ס'רעדט זיך ער האט געהאט צורך מצוה וואס ער האט געדארפט טון, פארשטייט זיך סתם אזוי זאל מען עס נישט טון. זאגט די גמרא, רב צלי של שבת בערב שבת. קומט אויס ער האט געדאווענט מעריב ווען ס'איז נאך געווען טאג. אומר קידוש על הכוס, או אינו אומר קידוש על הכוס קען ער שוין מאכן קידוש אפילו ווען ס'איז נאכנישט געווארן נאכט, אדער פאר דעם דארף ער אפשר ווארטן. זאגט די גמרא, תא שמע, דאמר רב נחמן אמר שמואל מתפלל אדם של שבת בערב שבת. א מענטש קען דאווענען תפילת מעריב פון שבת ווען ס'איז נאך ערב שבת, ואומר קדושה על הכוס, והלכתא כוותיה איז דא זענען מחמיר צו עסן א כזית אפילו נאכדעם וואס ס'ווערט נאכט, און אוודאי לגבי קריאת שמע דאורייתא דארף מען זיכער ווארטן ביז ס'ווערט נאכט, אבער תפילת מעריב און הוא הדין קידוש וואס מ'זעט יעצט קען מען דאווענען אפילו ס'איז נאכנישט געווארן נאכט. זאגט די גמרא ווייטער, איז געשטאנען פריער ר' יאשי' מצלי של מוצאי שבת בשבת, ער האט געדאווענט תפילת מעריב מוצאי שבת ווען ס'איז נאך געווען שבת, פרעגט די גמרא, אומר הבדלה על הכוס, או אינו אומר הבדלה על הכוס. קען ער אויך מאכן הבדלה נאך פאר ס'ווערט נאכט? תא שמע, דאמר רב יהודה אמר שמואל מתפלל אדם של מוצאי שבת בשבת, ואומר הבדלה על הכוס און ער קען אפילו אויך זאגן הבדלה אויפן כוס. און ווי אונז האבן געזען פון תוספות רעדט זיך עס נאר במקום צורך מצוה אדער א מענטש איז א אונס, דעמאלטס קען מען מיקל זיין, אבער אוודאי קיין מלאכה טאר מען נישט טון ביז ס'ווערט נאכט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי זירא, אמר רב אסי אמר רב אלעזר אמר רב חנינא אמר רב, בצד עמוד זה ביי דעי פאול התפלל רבי ישמעאל ברבי יוסי של שבת בערב שבת. אזוי האט ער מעיד געווען. זאגט אבער די גמרא, כי אתא עולא אמר, בצד תמרה הוה, ער האט געדאווענט אין די זייט פון א טייטלבוים, ולא בצד עמוד הוה. און אויך ס'איז נישט געווען די זעלבע מענטש, ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה, אלא רבי אלעזר ברבי יוסי הוה, און אויך ולא של שבת בערב שבת, ס'איז נישט געווען ער האט מקדים געווען קבלת שבת, אלא של מוצאי שבת בשבת אזוי ווי אונז האבן פריער געזעהן אז סאיז דא געוויסע צייטן וואס מקען דאווענען פריער. סאיז געשטאנען ווייטער אין די משנה תפילת הערב אין לה קבע. וואס מיינט אין לה קבע? מאי אין לה קבע? אילימא דאי בעי מצלי כוליה ליליא ער קען דאווענען א גאנצע נאכט? ליתני, וואלט די משנה געדארפט זאגן תפילת הערב כל הלילה. אלא מאי אין לה קבע, כמאן דאמר תפילת ערבית רשות. אז סהאט נישט קיין קביעות און סאיז נישט תפילת ערבית חובה. תוספות זאגט שוין דא. תפילת ערבית איז רשות מיינט נישט אז טאמער מען וויל נישט דאווענען דארף מען נישט דאווענען, נאר אויב ער האט א אנדערע מצוה פאר זיך וואס איז א מצוה עוברת זאל ער טון יענץ אנשטאטס מעריב, אבער אוודאי איז דא א חיוב צו דאווענען מעריב אפילו לויט מאן דאמר תפילת ערבית איז רשות. דאמר רב יהודה אמר שמואל, תפילת ערבית איז א מחלוקת תנאים טאמער עס איז רשות אדער חובה, רבן גמליאל אומר חובה, רבן גמליאל האלט אז עס איז א חוב, און רבי יהושע אומר רשות. אמר אביי הלכה כדברי האומר חובה, אבער ורבא אמר הלכה כדברי האומר רשות. די הלכה איז כדברי האומר רשות, און ווי ס'איז מדויק אין אונזער משנה, מען האט יעצט מסביר געווען אז דאס וואס די משנה זאגט תפילת הערב אין לה קבע מיינט עס אז תפילת הערב איז רשות.